מיטוואך ויגש, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די וו פונעם מילוי וו פונעם שם בן, קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יצירה פונעם קומענדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה, יהודה בעט זיך ביי יוסף, ועתה און יעצט, ישב נא עבדך, לאז דיין קנעכט זיצן דא תחת הנער אנשטאטס דעם יונג בנימין, עבד, לאז ער זיין א קנעכט לאדוני צו מיין האר, והנער און דער יונג יעל זאל ארויפגיין עם אחיו מיט זיינע ברידער. זאגט רש"י ישב נא עבדך לכל דבר אני מעולה ממנו פאר א יעדע זאך בין איך בעסער פון אים לגבורה סיי איך בין שטארקער ממילא ס'איז דא אמאל זאכן וואס מען דארף באדינען דעם קעניג מען דארף אריינשלעפן ארויסשלעפן שווערע זאכן איך קען דאס בעסער טוהן ולמלחמה הגם מען האט נישט געוואלט אים נעמען פאר א סאלדאט אבער אפשר פאר א סטראטעגיסט און פאר דעם זאגט יהודה בין איך אויכעט בעסער פון אים ולשמש און צו באדינען איי האט דאך שוין געזאגט גבורה זאגט די מפרשים אז ער מיינט צו זאגן ס'איז דא אין נימוסים פארשידענע מנהגים ווי אזוי מ'דארף זיך אויפפירן אין א קייזערליכע פאלאץ, ווי אזוי מ'דארף אנגרייטן דאס עסן און ווי אזוי מ'דארף זיך פירן ווען מ'שטייט קעגן א קייזער, ממילא זאגט ער איך קען מיך בעסער אויס מיט די אלע זאכן ווי בנימין, איז לאמיך ענדערשער דא זיין. איז פארוואס דארף ער צוקומען צו די אלע טענות? זאגן די מפרשים ווייל יוסף איז נישט געווארן אזוי איבערגענומען פון דעם טענה אז ער האט זיך פארשולדיגט פארן טאטן אז ער איז געווען גרייט צו פארלירן זיין עולם הזה און עולם הבא, וואס האט יוסף פון דעם? פארוואס זאל ער מסכים זיין אויפצוטוישן יהודה מיט בנימין? האט ער געמוזט אריינלייגן עפעס טענות וואס זאל געפעלן ווערן פאר דעם משנה למלך פון מצרים, פארוואס ער זאל זען אז ס'איז זיין אייגענע טובה אז יהודה זאל בלייבן אנשטאטס בנימין? די מפרשים זאגן נאך אז ער איז געקומען צו אים מיט א טענה, זאגט ער אים, דו טענה'סט דאך אז בנימין איז א גנב, האסט אמאל געהערט א מענטש וואס ער וויל נעמען א גנב פאר א באדינער? ער וועט דאך אים אלעס אוועקגנב'ענען, ממילא לאז דאך אהיימשיקן דעם בנימין און מיך זאלסטו נעמען אנשטאטס אים. זאגט דער תרגום, וכען יתיב כען עבדך תחות עולימא עבדא לריבוני ועולימא יסק עם אחוהי. זאגט יהודה ווייטער, כי איך אעלה אל אבי, ווי אזוי קען איך ארויף גיין צו מיין טאטן, והנער איננו אתי, ווען דאס יונג איז נישט מיט מיר, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי, טאמער וועל איך צוזען דעם שלעכטס וואס וועט באטרעפן מיין טאטן. מיינט ער צו זאגן, ער איז מסכים צו בלייבן דא א אייביגער קנעכט פאר יוסף, און קיינמאל נישט זען מער דעם טאטן, אבי ער זאל נישט ארויפגיין אן בנימין ווייל ער קען נישט צוקוקן דעם טאטנס צער. ער האט געמיינט צו זאגן, זאגט דער אור החיים הקדוש, הגם יעקב וועט נישט זיין קיין אכזר, און אפילו אויב יהודה וועט אהיימקומען אן בנימין, און ער וועט זיך שיין פארענטפערן און זאגן אז ער האט נישט געהאט קיין ברירה, דער קעניג דארט האט אים פארכאפט, וועט ער נישט וועלן פארוואגלט ווערן פון ביידע סיי פון יהודה און סיי פון בנימין, ער וועט אים זיכער מתיר זיין דעם חרם, אבער יהודה זאגט אויסער דעם וואס וחטאתי לאבי, האב איך נאך א פראבלעם ארויפצוגיין צום טאטן אן דעם קינד, איך קען פשוט נישט צוזען דעם טיפן צער פונעם טאטן, און איך קען נישט גורם זיין דעם טאטנס מיתה. איי, וואס וועט ער אויפטון פונעם בלייבן א עבד ביי יוסף? ער האט דאך למעשה צוגעזאגט והצגתיו לפניך, איך וועל אראפשטעלן בנימין פאר דיר, איז אפילו בנימין וועט ארויפגיין וועט אבער נישט מקיים ווערן די והצגתיו אז יהודה דארף אים אראפשטעלן, אויף דעם זאגט דער אור החיים הקדוש, קען מען שוין זאגן שלוחו של אדם כמותו, און ער קען אים אהיימשיקן מיט די ברידער, און ער וועט דא בלייבן פאר א קנעכט. דער תרגום ארי איכדין אסק לות אבא ועולימא ליתוהי עמי דילמא אחזי בבישו דישתכח ית אבא זאגט די פסוק ולא יכול יוסף להתאפק יוסף האט זיך נישט געקענט באהערשן ער האט זיך נישט געקענט שטארקן און אויסווארטן לכל הנצבים עליו ווייל די אלע וואס זענען געשטאנען נעבן אים, די אלע מצריים, האט ער נישט געוואלט אז זיי זאלן צוזען ווי די ברידער ווערן פארשעמט, אבער ער האט נישט געקענט צו לאנג ווארטן און אויסווארטן ביז זיי גייען ארויס פון זיך אליין, ממילא האט ער נישט סתם געהייסן זיי זאלן ארויסגיין, נאר ויקרא, ער האט גערופן מיט א הויעך קול, זאגט דער אור החיים הקדוש, הוציאו כל איש מעלי, שלעפטס ארויס די אלע מענטשן פון פאר מיר, זאלן זיי אלע שנעל ארויסגיין פון דא, ווייל איך קען מיך שוין נישט איינהאלטן, ולא עמד איש איתו פארטיילט די פסוק אז קיין מענטש איז נישט געשטאנען מיט אים בהתודע יוסף אל אחיו ווען ער האט זיך באקאנט געמאכט צו די ברידער זאגט רש"י ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים לא היה יכול לסבול ער האט נישט געקענט פארנעמען שיהיו מצריים נצבים עליו אז די מצריים זאלן שטיין נעבן אים ושומעין און צוהערן שאחיו מתביישין ווי זיינע ברידער פארשעמען זיך בהודעו להם ווען ער טוט זיך אנטפלעקן פאר זיי און באקאנט מאכן פאר זיי זאגט דער תרגום, ולא יכיל יוסף לאתחסנא לכל דקימין עלווהי, וקרא, אפיקו כל אנש מעלוי, ולא קם אנש עמיה כד אתידע יוסף לות אחוהי. דער רמב"ן טייטשט, ולא יכול יוסף להתאפק, ער האט זיך נישט געקענט שטארקן און בייקומען די שטארקע טענות פון יהודה, ס'איז געווען אפילו מצריים וואס זענען געשטאנען דארט און זיך געבעטן ביי יוסף ער זאל שוין רחמנות האבן און צוריק געבן בנימין פאר די ברידערס, ווייל יהודה האט דאך אזעלכע שטארקע טענות האט יוסף זיך נישט געקענט מער איינהאלטן, און ער האט זיי געזאגט איך האב דא עפעס צו רעדן פריוואט מיט די מענטשן, און יעדער איינער מוז ארויסגיין. זאגט דער פסוק ויתן את קולו בבכי, ער האט ארויסגעגעבן זיין קול מיט א געוויין, וישמעו מצרים, און די מצריים האבן דאס געהערט, וישמע בית פרעה, און ס'איז געהערט געווארן אויכעט ביי די שטוב מענטשן פון פרעה, זאגט רש"י וישמע בית פרעה, ביתו של פרעה, דאס מיינט די שטוב מענטשן, כלומר עבדיו ובני ביתו, אבער ואין זה לשון בית ממש, ס'מיינט נישט ממש א שטוב, ווייל דעמאלטס וואלט געדארפט שטיין וישמע בית פרעה, ס'איז געהערט געווארן אין פרעה'ס שטוב, און ס'וואלט אויך אפשר געדארפט שטיין בבית פרעה. וישמע בית פרעה מיינט דאך אז די שטוב האט געהערט, א שטוב, א הויז, האט נישט קיין אויערן, מוז דאך זיין אז ס'מיינט שטוב מענטשן, אלא כמו בית ישראל, בית יהודה, מישנד"ה בלע"ז, וואס מיינט די שטוב מענטשן. זאגט די תרגום, ויהב ית קליה בבכיתא, ושמעו מצראי ושמע אנש בית פרעה. זאגט די פסוק, ויאמר יוסף אל אחיו, האט יוסף געזאגט צו זיינע ברידער, אני יוסף, איך בין יוסף, העוד אבי חי, מיין טאטע לעבט נאך. שטעלן זיך שוין די מפרשים, זיי האבן דאך א גאנצע צייט געזאגט אז די טאטע לעבט נאך, פארוואס האט ער יעצט געדארפט איבערפרעגן? זאגט די כלי יקר, יוסף האט מורא געהאט אז זיי האבן נאר געזאגט אזוי פאר א תירוץ ביז יעצט אז די טאטע לעבט און זיי האבן געוואלט אז ער זאל אהיים שיקן בנימין, האבן זיי געמאכט א מעשה כאילו די טאטע לעבט און מען זאל רחמנות האבן אויפן אלטן טאטן, אבער יעצט האט ער געוואלט וויסן דעם אמת צו די טאטע לעבט נאך טאקע. און די ספורנו זאגט ער האט געמיינט צו פרעגן צו די טאטע האט טאקע אויסגעהאלטן דעם צער אז זיין זון איז פארשווינדן געווארן און צו ער האט עס טאקע איבערגעלעבט. זאגט דער פסוק ולא יכלו אחיו לענות אותו, זיינע ברידער האבן אים נישט געקענט ענטפערן, כי נבהלו מפניו, זיי זענען פארציטערט געווארן פאר אים, זאגט רשי נבהלו מפניו מפני הבושה, זיי האבן נישט מורא געהאט פון אים, זיי האבן דאך געזען אז ער האט ארויסגעשיקט די אנדערע מענטשן, זיי האבן געזען אז ער וויינט, זיי האבן דאך געזען אז ער איז נישט אויפגערעגט אויף זיי, אבער פשוט זיי האבן זיך געשעמט פון אים. די כלי יקר זאגט אז זיי האבן זיך דערשראקן ווייל ער האט געזאגט אני יוסף און ער האט נישט געזאגט אני יוסף אחיכם, האבן זיי מורא געהאט אפשר האט ער שוין פארלוירן די ברודערליכשאפט, אפשר וועט ער זיך נוקם זיין אין זיי. ביז ער האט זיי געזאגט אינעם קומענדיגן פסוק אני יוסף אחיכם דעמאלטס האבן זיי זיך בארואיגט. זאגט די תרגום, ואמר יוסף לאחוהי אנא יוסף העד כען אבא קיים ולא יכילו אחוהי לאתבא יתיה פתגם ארי אתבהילו מן קדמוהי. זאגט דער פסוק ויאמר יוסף אל אחיו האט יוסף ווייטער געזאגט צו די ברידער גשו נא אלי גענענטס צו מיר ויגשו און זיי האבן גענענט ויאמר האט ער געזאגט אני יוסף אחיכם איך בין ענקער ברודער יוסף אשר מכרתם אותי מצרימה וואס איר האט מיך פארקויפט קיין מצרים ברענגט דער דעת זקנים א מדרש אז ווען יוסף האט געזאגט אז מען זאל ארויסציען די אלע באדינערס און די אלע שטוב מענטשן זענען זיי נישט אוועק געגאנגען צו ווייט, זיי האבן זיך צוגענייגט אן אויער, זיי האבן געוואלט הערן וואס גייט דארט פארקומען. איז ווי לאנג יוסף האט נאר געוויינט, און האט נאר געזאגט אני יוסף, איז אים נישט אנגעגאנגען אז מען הערט זיך אונטער. אבער יעצט ווען ער האט זיי געוואלט זאגן אשר מכרתם אותי, ער האט געוואלט אויפברענגען די מכירה, האט ער שוין נישט געוואלט אז קיינער זאל זיך צוהערן דערצו, סיי ווייל ער האט נישט געוואלט די ברידער זאלן זיך פארשעמען, און אויכעט ווייל ער האט געהאט אין פלאן אז די קינדער די ברידער זאלן זיך באזעצן אין מצרים, און טאמער די מצריים וואלטן געהערט אז זיי זענען אזעלכע מיני מענטשן וואס האבן פארקויפט זייער אייגענע ברידער, וואלט קיינער זיי נישט אריינגעלאזט אין לאנד, קיינער וואלט נישט געוואלט וואוינען נעבן זיי. ממילא האט ער געזאגט, קומטס אהער נענטער, אויף א אופן וואס ער וועט רעדן צו זיי שטיל, און קיינער וואס נייגט זיך צו א אויער וועט נישט קענען הערן. ער ברענגט נאך א פשט אז ער האט נישט געוואלט אז אפילו בנימין זאל הערן וועגן די מכירה, איז ביז יעצט האט ער גערעדט הויעך אז בנימין זאל קענען הערן, און יעצט האט געזאגט גשו נא אלי האט ער גערעדט צו אלע ברידער אויסער בנימין, און זיי האט ער געזאגט עקסטער אשר מכרתם אותי, אויף א אופן וואס זיי זאלן נישט פארשעמט ווערן פאר בנימינ'ען. דער אור החיים הקדוש זאגט ער האט געזאגט אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי, האט ער געמיינט צו זאגן אז אפילו בשעת די מכירה האט ער נישט פארלוירן די ברידערליכשאפט מיט זיי, ער האט זיי קיינמאל נישט פיינט געהאט, ער האט זיי בארואיגט זיי האבן נישט וואס צו זיין דערשראקן, איך בין אייביג געווען ענקער ברודער, און אפילו בשעת די מכירה האב איך ענק פארשטאנען און כ'האב ענק דן געווען לכף זכות. דער אור החיים הקדוש איז אויכעט מסביר אז מיט דעם וואס ער האט געזאגט אשר מכרתם אותי מצרימה האט ער געוואלט זאגן פאר די ברידער אפשר זענט עטץ דערשראקן געווארן און עטץ ענטפערטס מיר נישט ווייל עטץ גלייבטס מיר נישט, עטץ זענטס נאך נישט זיכער און איבערצייגט אז איך בין טאקע יוסף, וועל איך ענק זאגן אשר מכרתם אותי מצרימה וואס קיין איינער אין די וועלט אויסער איך און ענק ווייסט נישט פון די גאנצע מכירה, ממילא אז איך ברענג דאס אויף איז א סימן אז איך בין טאקע יוסף. זאגט רש"י גשו נא אלי ראה אותם נסוגים לאחור ער האט געזען ווי זיי ציען זיך אוועק אמר האט ער געזאגט עכשיו אחי נכלמים מיינע ברידער ווערן דא פארשעמט קרא להם בלשון רכה ותחנונים האט ער זיי גערופן מיט א ווייעך לשון און מיט א געבעט אז זיי זאלן זיך צוריקקערן והראה להם שהוא מהול ער האט זיי אויכעט געוויזן אז ער איז גע'מל'עט זאגט די כלי יקר ער האט זיי געוויזן אז זיין מילה איז נישט נפגם געווארן אפילו ער איז געווען אין די ערות הארץ איז ער נישט נכשל געווארן בעריות ס'איז נישט געווארן נמשך ערלתו און דער גור אריה איז מסביר פון וואו זעהן מיר דא אין פסוק הראה להם שהוא מהול, זאגט ער ווייל אויב אלס די ערשטע חלק וואס רש"י זאגט אז ער האט פשוט געזעהן ווי זיי טרעטן אהינטער און ער האט זיי געוואלט צוריק רופן, וואלט ער נאכנישט געדארפט זאגן גשו נא אלי, עס וואלט גענוג געווען ווען ער זאגט אל תסוגו אחור, דערווייטערטס ענק נישט, גייטס נישט אויף צוריק. אז ער האט געזאגט גשו נא אלי זעהן מיר פון דעם אז ער האט געהאט א סיבה פארוואס ער האט זיי גערופן נאנט, ער האט זיי געוואלט צייגן עפעס. זאגט דער תרגום, ואמר יוסף לאחוהי קריבו כען לותי וקריבו, ואמר אנא יוסף אחוכון די זבינתון יתי למצרים, שטייט אין יחזקאל הנביא קאפיטל ל"ח, בן אדם, דער אייבערשטער רעדט צו יחזקאל, שים פניך, לייג דיין פנים אל גוג, צו דעם קעניג גוג, ארץ המגוג, וואס ער איז דער קעניג פון דעם לאנד מגוג, נייג דיין פנים און זאג נבואה אויף גוג דער קעניג, און אויף די לאנד מגוג, וואס דאס איז זיין פאלק. נשיא, דער גוג איז אויך געווען דער פירער, ראש דער הויפט, משך ותובל, פון די פעלקער פון משך און תובל, וואס סיי מגוג און סיי משך און סיי תובל שטאמען אלע פון די בני יפת. והנבא עליו און זאג נבואה אויף די מעשה וואס ס'גייט זיין לעתיד לבוא, די מלחמת גוג ומגוג. דער תרגום בר אדם קביל נבואה על גוג ארעא מגוג רב ריש משך ותובל ואתנבי עלוהי זאגט דער אייבערשטער צום נביא ואמרת און דו זאלסט זאגן כה אמר השם אלוקים אזוי זאגט דער אייבערשטער הנני אליך איך גיי מיך נעמען צו דיר גוג דער קעניג גוג נשיא ראש וואס ער איז דער פירער און דער הויפט פון משך ותובל זאגט דער תרגום ותימר כדנן אמר ה' אלוקים הא אנא שלח רוגזי עלך, איך גיי שיקן מיין צארן אויף דיר, טייטשט דער תרגום, גוג, רב, ריש, משך ותובל. זאגט דער פסוק, וואס וועל איך טון מיט דיר? וויאזוי וועט זיין די מפלה פון גוג ומגוג? ושובבתיך. דער תרגום טייטשט, איך וועל דיך איבעררעדן. רש"י טייטשט, איך וועל דיך מאכן זאלסט אפקערן, זאלסט אליין מורד זיין, און אוועקגיין פון דיין לאנד, און עס זאל דיר קומען עפעס א גליסטעניש צו גיין אייננעמען ארץ ישראל. מיט געוואלד וועל איך דיך איבעררעדן זאלסט אהין גיין, ונתתי חחים בלחייך, איך וועל אריינגעבן אזעלכע רינגען אין דיינע באקן, אזוי ווי מען שלעפט א חיה צו א פלאץ וואו ער וויל נישט גיין, אזוי ווי מען שלעפט ארויס א פיש פון ים, מען לייגט אים אריין א אייזן אינעם באַק, און אַזױ שלעפּט מען אים, אַזױ װעל איך דיך שלעפּן פֿון דײַן לאַנד און דיך באַצװינגען, אַז דו זאָלסט גײן מלחמה האַלטן מיט ארץ-ישׂראל. והוצאתּי אותך, איך װעל דיך אַרױסציִען ואת כּל חילך און דײַן גאַנצע מיליטער, סוסים די פֿערד און די פּרשים און די רײַטער, לבֿושי מכּלול כּולם, אַלע װעלן זײַן אָנגעטאָן מיט שײנע, הערלעכע קלײדער. קהל רבֿ, אַ גרױסע מיליטער, אַ גרױסע פֿאַרזאַמלונג,

זאגט דער פסוק גומר, אויך די לאנד פון גומר, וואס די גמרא זאגט אז דאס איז גרממיא, וכל אגפיה, און אלע אירע אפטיילונגען פון די מיליטער, בית תוגרמה, אויך די משפחה פון תוגרמה, ירכתי צפון, וואס זיי זענען אלע קינדער פון יפת, וואס ער האט באקומען צוגעטיילט זיין חלק אויף צפון פון די וועלט, ואת כל אגפיו, און אלע זיינע פליגלען, אפטיילונגען פון די מיליטער, עמים רבים אתך, אסאך פעלקער וועלן אלע קומען מיט דיר, און זיי וועלן אלע מלחמה האלטן מיט די אידן.

דו מעגסט דיך גרייטן צו מלחמה וויפיל דו ווילסט, דו מיינסט אז דו גרייטסט זיך צו נעמען נקמה פון אידן, דערווייל גרייטסטו דיך צו דיין אייגענע מפלה. אתה דו זאלסט דיך גרייטן וכל קהלך און דיינע גאנצע פארזאמלונג הנקהלים עליך וואס זיי פארזאמלען זיך אויף דיר, והיית להם למשמר, דו וועסט זיין דער פירער, און זיי וועלן דיך אפהיטן און קוקן וואו דו גייסט און זיי וועלן דיך נאכגיין, און דו וועסט זיין דער הויפט, ממילא אויף דיר וועט זיין די פליכט צו היטן אויף זיי אלע, און אזוי וועט עטס גיין אין מלחמה אקעגן ארץ ישראל. די תרגום אזדרז ואתקן לך את וכל משריתך דאתכנישו עלך ותהי להון למטרא די שלמה המלך אין משלי קאפיטל י' כסף נבחר לשון צדיק די צינג פון א צדיק איז ווי אויסדערוועלטע זילבער די צדיק זאגט טייערע פערל רייד און ווער ס'הערט זיך צו צו זיינע מוסר דער ווערט געהאלפן דער ווייסט דעם ריכטיגן וועג אבער לב רשעים כמעט, די הערצער פון די רשעים זענען כמעט, דאס הייסט ס'איז כמעט נישט דא, ס'איז קוים דא אביסל פון זייער הארץ, זיי האבן כמעט נישט קיין הארץ, ווייל זיי הערן זיך נישט צו צו די מוסר רייד פונעם צדיק. ווי רש"י ברענגט א מדרש, אז עס גייט ארויף אויף ירבעם בן נבט, עידו הנביא האט אים געהאט נבואה געזאגט, ער זאל אויפהערן מקריב זיין פאר די קעלבער אין בית אל, און ירבעם האט באקומען א פארטריקענטע האנט אלס א שטראף פון הימל, און ער האט נישט אנגענומען די מוסר פונעם נביא, און נאכדעם וואס די האנט איז אים צוריק געקומען, האט ער ווייטער געדינט עבודה זרה. דער רבינו יונה טייטשט, כסף נבחר לשון צדיק, ווען א צדיק דארף ארויסזאגן א ווארט פון מויל, טראכט ער עס איבער, און ער רעדט נאר אויסגעקליבענע דיבורים, ממש אזוי ווי ריינע זילבער. אבער דער רשע רעדט אזוי פיל, און ס'איז כמעט, נאר אביסל פון זיינע רייד זענען איבערגעטראכט, אבער רוב ווערטער וואס קומען ארויס פון זיין מויל, קומט ארויס אן קיין שום מחשבה. זאגט דער תרגום, סימא גביא לישניה דצדיקא וליבא דרשיעי מחתא. זאגט דער פסוק, שפתי צדיק ירעו רבים, דורך די ליפן פונעם צדיק וועלן גאר אסאך מענטשן זיך פאשען און ווערן געשפייזט, דורך דעם וואס זיי נעמען אן די תורה און די מוסר פונעם צדיק גייט זיי גוט אויף די וועלט, איז דער צדיק נישט נאר ער אליין האט א תועלת דערפון, נאר אלע זיינע ארומיגע גייט זיי גוט. ואוילים אבער די שלעכטע מענטשן, בחסר לב, צוליב זייער פעלערדיגע הארץ וואס זיי נעמען נישט אן די ווערטער פונעם צדיק, ימותו, דאס הייסט נישט נאר פאר די ארומיגע זייערע גייט נישט גוט, נאר זיי אליין אויכעט וועלן אוועקשטארבן, צוליב דעם וואס זיי האבן נישט אנגענומען די מוסר. זאגט די תרגום, ספוותא דצדיקא רעין סגיאי, ושטיא בחסירות רעיונא ימותון. דער גר"א טייטשט שפתי צדיק ירעו רבים, רבים זאגט ער מיינט חשובע פערזענליכקייטן, אפילו ערליכע אידן, גרויסע חשובע תלמידי חכמים, קומען זיך אויכעט ווייקן ביים צדיק, זיי ווייסן אויכעט אז זיי קענען שעפן א תועלת פונעם צדיק'ס דיבורים. זאגט דער פסוק ווייטער. ברכת השם היא תעשיר, די ברכה פונעם אייבערשטן, דאס געבט אן עשירות פארן מענטש, ולא יוסיף עצב עמה, ס'וועט אבער נישט פארמערן קיין טרויער מיט איר, מען וועט זיך בכלל נישט דארפן מוטשענען אויף די עשירות, דער אייבערשטער געבט אריין א ברכה, קומט די עשירות אינגאנצן פון זיך, און דער מענטש דארף זיך גארנישט פלאגן דערויף. נאך א פשט, ולא יוסיף עצב עמה, זאגט דער חתם סופר אין פרשת ראה, געווענליך ווען איינער האט א הונדערט דאלער איז ער אנגעצויגן ווייל ער דארף צוויי הונדערט דאלער, ער האט צוויי הונדערט דאלער איז ער נאך מער אנגעצויגן ווייל יעצט דארף ער שוין פיר הונדערט. אבער די ברכה וואס דער אייבערשטער געבט אריין פאר א מענטש, דאס קומט שוין מיט מיט די מידת ההסתפקות אז דער מענטש זאל זיין צופרידן מיט וויפיל ער האט, ממילא וועט ער זיך מער נישט דאגה'נען וויאזוי ער קען באקומען נאך. דער מלבי"ם טייטשט, ווען א מענטש האט זיך שווער געמוטשעט צו ערווארבן א רייכטום, קארגט ער יעדן ביסן, ווייל ער האט מורא אז עס וועט אים אוועקגיין, ער וועט נישט האבן, ער וועט נישט איבערבלייבן מיט גארנישט, ער וועט צוריקגיין צו די שווערע יארן, און ער געדענקט נאך די מי און פלאג ווי אזוי עס איז אים אנגעקומען, ווי אזוי ער האט זיך עררייכט זיין זיין פארמעגן, ממילא ער ערלויבט זיך נישט גארנישט. ער איז בעצב ובדאגה יעדע מאל ער עסט קארגט ער ער עסט ווייניג, מה שאין כן דער מענטש וואס איז געווארן רייך דורך די ברכת השם ווייס ער דאך אז עס איז אים אנגעקומען פון איין מינוט אויפן צווייטן און אז דער אייבערשטער קען געבן קען ער געבן נאך מער ממילא עסט ער מיט א רואיגקייט און ער האט בכלל נישט קיין דאגות. אויכעט מרבה נכסים מרבה דאגה, ווען א מענטש איז רייך דארף ער א גאנצע נאכט אויפזיין היטן אויף די פארמעגן, ער שלאפט נישט רואיג, אבער אז די אייבערשטער געבט א ברכה געבט ער אויכעט מיט די שמירה דערצו, און מען דארף גארנישט מורא האבן, אזוי זאגט דער רלב"ג. זאגט דער תרגום, ברכתא דאלקא היא מעתרא ולא נוסיף כאבא עמה. זאגט דער פסוק, כּשׂחוק, װי אַ געלעכטער, לכסיל, איז פֿאַר דעם נאַר עשׂות זימה אױסצופֿירן זײַנע שלעכטע געדאַנקען. ס'איז בײַ אים אַ קלײניקײט, אַ שפּילעכל, אַזױ װי אַ געלעכטער, אױסצופֿירן שלעכטע מעשׂים. וחכמה לאיש תּבֿונה, בײַ דעם פֿאַרשטענדלעכן מענטש איז אַ שפּילעכל צו טאָן דבֿרי-חכמה. נאך א פשט, זאגן די מפרשים, א געלעכטער איז א זאך וואס קומט פון זיך אליין, ס'קען אנקומען פלוצלינג, די מענטש דארף זיך נישט צוגרייטן צו געבן א שמייכל, און אסאך מאל קען זיך די מענטש אפילו נישט איינהאלטן דערפון, ס'קומט פון זיך אליין. דער כסיל איז אזוי איינגעוואוינט אין זיינע אין זיינע נארישקייטן און אין זיינע שלעכטיגקייטן, אז ביי אים איז טון זימה ממש א געוואוינהייט. ער ליגט אזוי אין דעם אז ס'איז ממש זיין רגילות און זיין טבע געווארן, און אזוי ווי א מענטש טראכט נישט אפילו פאר ער געט א שמייכל, אזוי טראכט ער נישט פאר ער טוט עפעס א שלעכטע זאך פאר א צווייטן. און די זעלבע זאך די חכמה איז פארן איש תבונה א געוואוינהייט, דער איש תבונה איז דאך אריינגעטון אין חכמה טאג און נאכט, ממילא איז ביי אים א געוואוינהייט צו טון קלוגע זאכן און ס'זאל אים בייפאלן דברי חכמה, ער דארף זיך נישט מוטשען, ער דארף זיך נישט צופיל צוגרייטן דערצו, ס'קומט אים פון זיך אליין, ס'איז ממש א נאטורליכע זאך ביי אים. זאגט די תרגום, כד גחך סכלא עבד עבידתא, וחכמתא לגברא דמתביין. זאגט דער פסוק מגורת רשע די פארכט פון וואס א רשע האט מורא היא תבואנו, דאס וועט אים אנקומען, ווי רשי ברענגט, די אנשי דור הפלגה האבן מורא געהאט פן נפוץ, זיי מוזן בויען א טורעם ווייל אפשר וועט זיי דער אייבערשטער צושפרייטן, און די סוף איז טאקע געווען אז מען האט זיי צושפרייט אויף די גאנצע וועלט. ותאות צדיקים יתן, די גליסטעניש פון די צדיקים וועט דער אייבערשטער נאכגעבן, דאס הייסט דער רשע די פארכט, די זאך, די עונש פון וואס ער האט מורא דאס וועט איהם אנקומען, און דער צדיק, לא די וואס ער ווערט נישט באקומען געשטראפט, נאר מען וועט איהם נאכגעבן אלע גליסטענישן וואס ער דארף. דער גרא זאגט, ותאות צדיקים יתן, מיינט אז דער אייבערשטער געבט עס, נישט די מצוה וואס דער מענטש טוט, דאס באצאלט איהם די שכר, ווייל א מצוה האט נאך א גבול און א תכלית,

זאגט דער פסוק, כעבור סופה, אזוי ווי ס'גייט אדורך א שטורעם ווינט, ס'קומט אן פלוצלינג און ס'טוט מזיק זיין ואין רשע, אזוי שנעל וועט דער רשע פארניכטעט ווערן, אזוי ווי ס'שטייט פריער מגורת רשע היא תבואנו, אז די זאך וואס פון וואס דער רשע פארכט זיך דאס וועט אים אנקומען, זיין בראך וועט אים אנקומען, ס'וועט קומען אזוי פלוצלינג און שנעל, און ער וועט תיכף, ווען ס'הייבט זיך אן דער שטורעם וועט ער שוין צעבראכן ווערן, אבער וצדיק יסוד עולם, דער צדיק איז די פונדאמענט פון די וועלט, ממילא נישט נאר דער צדיק אליין וועט געראטעוועט ווערן פונעם שטורעם, נאר אלע מענטשן ארום וועלן אויכעט געראטעוועט ווערן אין זיין זכות. ווי ס'שטייט אין מדרש, כעבור סופה ואין רשע גייט ארויף אויף די אנשי דור המבול, וצדיק יסוד עולם גייט ארויף אויף נח, וואס ער איז ניצול געווארן זיין גאנצע שטוב, און פון אים איז צוריק געווארן אויפגעשטעלט די וועלט.

און מען רעדט נישט אז זיי כאפן אן דעם בגד אליין, ווייל דעמאלטס וואלט געווען די הלכה אז יעדער איינער באקומט ביז ווי זיין הענט כאפט אן און די איבריגע צוטיילט מען אייניג, נאר מען רעדט אז יעדער איינער כאפט אן מיט די ציצית וואס הענגען אראפ פונעם קלייד, אזעלעכע פרינדזשעס. און זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, דאס איז איין פאל אז ביידע טענה'ן אז זיי האבן עס געטראפן ערשט, אדער איז דא א צווייטע פאל זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, יעדער טענה'ט איך האב עס געקויפט, און מען רעדט טאקע אז ביידע האבן געגעבן געלט פארן פארקויפער, נאר איינעם האט ער עס מסכים געווען צו פארקויפן, און די אנדערע האט ער גענומען די געלט מיט געוואלד, און ער ווייסט נישט יעצט צו זאגן פון וועמען ער האט גענומען די געלט מיט געוואלד און פון וועמען ער האט גענומען מיטן ווילן, און פאר וועם ער האט עס באמת געמיינט צו פארקויפן. זאגט די משנה, זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, יעדער פון זיי שווערט אז ווייניגער ווי האלב פון די בגד האט ער זיכער נישט, ווייל אן א שבועה האב איך נישט געקענט זאגן אז מען זאל זיך צוטיילן, שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של חברו, יעדער וועט זיך גיין אריינכאפן אינעם צווייטנס בגד און זאגן ס'איז מיינס, ממילא א שבועה האט מען געמוזט מחייב זיין, און מיט א שבועה זאגט די משנה ויחלוקו צוטיילט מען זיך, אבער די נוסח השבועה האט נישט געקענט זיין אזוי ווי זיי טענה'ן כולה שלי, ווייל מען קען נישט זאגן אז צוויי מענטשן זאלן טענה'ן כולה שלי און נאכדעם זאל בית דין זאגן צוטיילטס ענק, ס'וועט ארויסקומען א לעז אויף בית דין אז זיי פסק'ענען נישט ריכטיג, דער מענטש האט דאך געשוואוירן כולו שלי, און דער האט געשוואוירן כולו שלי, און דו זאגסט אז מ'האט צעטיילט עס אין האלב, ממילא דארף מען דאך נאר שווערן אויף א האלב. מ'קען אבער נישט טענה'ן ביי די לשון השבועה, איך שווער אז די האלב איז מיינס, ווייל דעמאלטס קומט אויס אז ער מיינט צו זאגן אנדערש ווי ער האט פריער געזאגט, פארדעם האט ער געטענה'ט די גאנצע איז מיין, און פלוצלינג זאגסטו אנדערש, נאר די האלב איז דיין. האבן די חכמים געמאכט אזא מין לשון פון השבועה, וואס מ'זאל פארשטיין פון דעם אזוי. איך האלט ווייטער אז די גאנצע וועג איז דאס מיינס, און לויט ענק וואס עטס ווילטס מיר נישט געבן די גאנצע, ווייניגער ווי האלב האב איך עכ"פנים נישט, ממילא דאס איז די נוסח השבועה, און ביידע שווערן, און מען צוטיילט זיך. די ברטנורא ברענגט נאר אראפ א צריכותא וואס די גמרא זאגט, פארוואס דארף שטיין סיי ביי מציאה און סיי ביי מקח וממכר די הלכה? ווייל ווען ס'שטייט ווען נאר ביי מציאה, וואלט איך געזאגט, ביי מציאה מוז מען שווערן, ווייל מענטשן זענען זיך מורה היתר און זיי זאגן אזוי, דער אנדערע מענטש האט דאך אויך נישט געצאלט קיין געלט פאר די זאך, ער האט דאך עס געטראפן, אז ער האט עס געטראפן, איך האב עס אויך געטראפן, ממילא האט מען געמוזט געבן א שבועה, אזוי אז מענטשן זאלן זיך נישט גיין ארויפלייגן אויף יעדע מציאה. אבער ביי מקח וממכר וואס איינער האט דאך געצאלט געלט דערפאר, איז וועלן מענטשן זיך נישט אזוי ארויפכאפן דערויף, איז אפשר זאל מען עס צוטיילן אן א שבועה. און ווען ס'שטייט ווען נאר ביי מקח וממכר וואלט איך געזאגט, ביי מקח וממכר מ'איז זיך מורה היתר ווייל דארט האבן ביידע געגעבן געלט. ממילא זאגט ער, פונקט ווי ער האט געגעבן געלט האב איך געגעבן געלט. און יעצט אז איך דארף עס לאמיך עס נעמען. און זאל ער זיך גיין זוכן און קויפן א צווייטע. ביי מציאה קען מען דאך נישט אזוי זאגן. מציאה איז דאך נישט שייך צו זאגן גיי טרעף א צווייטע. ממילא דארף די משנה לאזן הערן ביי ביידע מיני אופנים אז מ'דארף שווערן מיט דעם נוסח. זאגט די משנה, זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי, טאמער איינער טענה'ט די גאנצע בגד איז מיינס, און דער אנדערער טענה'ט איך האב דא א שותפות אין דעם בגד, א האלב דערפון איז מיינס, האומר כולה שלי, דער וואס טענה'ט די גאנצע איז מיין, ישבע זאל ער שווערן שאין לו בה פחות משלושה חלקים, ווייניגער ווי דריי פערטלעך פון די בגד זענען נישט זיינס, ווייל די האלב פונעם בגד איז דאך דער אנדערער מודה צו אים אז ס'באלאנגט פאר אים, די גאנצע טענה צווישן די צוויי מענטשן איז דאך נאר אויף די צווייטע האלב פונעם בגד, שווערט ער אז א האלב פון די צווייטע האלב איז אויכעט זיינס. והאומר חציה שלי, דער וואס האט געטענה'ט אז די האלב פונעם בגד איז זיינס, ישבע זאל ער שווערן שאין לו בה פחות מרביע, ווייניגער ווי א פערטל האט ער זיכער נישט, דאס הייסט, ער טענה'ט איך האלט אז איך האב א האלב פונעם בגד, אבער לויט ענק וואס עטס ווילטס מיר נישט געבן א האלב, אבער פחות מרביע האב איך נישט, און זה נוטל שלשה חלקים וזה נוטל רביע, מען צוטיילט זיך אויף דעם אופן, איין האלב גייט אינגאנצן פאר דעם מענטש וואס יענער האט מודה געווען אז ס'איז זיינס, און די אנדערע האלב צוטיילט מען האלב אויף האלב און ס'קומט אויס אז איינער בלייבט מיט דריי פערטל און איינער בלייבט מיט א פערטל. משנה ב'. היו שניים רוכבין על גבי בהמה, צוויי מענטשן זענען אינאיינעם געריטן אויף א בהמה, או שהיה אחד רוכב, איינער איז געזיצן און געריטן אויף די בהמה, ואחד מנהיג, און איינער איז געשטאנען פון הונטן און עס געשלעפט מיט א בענדל. די ברטנורא זאגט אז לויט דעם פאל, מוז מען זאגן אז דער רוכב האט מיט די פיס געהאקט אויף די בהמה אז ס'זאל גיין און נישט סתם געזיצן, ווייל אויב ער זיצט סתם און דער אנדערער שלעפט עס, איז דער אנדערער מער א מחותן דא און ער האט מער א רעכט אין די זאך. איז זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, יעדער פון זיי טענה'ט דאס איז מיין בהמה, איז אויכעט די זעלבע הלכה, זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, ויחלוקו, מען צוטיילט זיך מיט די בהמה. זאגט די משנה בזמן שהם מודים, אויב זיי זענען זיך מודה איינער צום אנדערן אז א האלב באלאנגט פארן צווייטן, או שיש להן עדים, אדער זיי האבן עדים, אז די האלב באלאנגט פאר מיר צו די האלב באלאנגט פאר דיר, חולקים בלא שבועה קען מען זיך צוטיילן אן א שבועה, און די חידוש איז זאגט די ברטנורא אז אפילו די בית דין האט שוין ארויסגעגעבן א פסק דין אז מען דארף זיך צוטיילן מיט א שבועה, אבער אויב זיי זענען מודה איינער צום אנדערן אדער ס'איז דא עדים, קען מען זיך ווייטער צוטיילן אן א שבועה. משנה ג'. היה רוכב על גבי בהמה, א מענטש האט געריטן אויף א בהמה וראה את המציאה, ער באמערקט אויף דער ערד עפעס א מציאה, ער קען נישט אזוי שנעל אראפגיין, ואמר לחבירו זאגט ער פארן חבר וואס שטייט אויף דער ערד, תנה לי, געב עס מיר. נטלה, יענער נעמט עס, ואמר און ער זאגט אני זכיתי בה, איך האב זוכה געווען אין דעם, איך דארף עס פאר מיר, זכה בה האט יענער טאקע זוכה געווען. זאגט די ברטנורא דאס איז אלעס נאר טאמער האט אים געהאט געזאגט געב עס מיר, אויב ער האט אים געהאט געזאגט זיי זוכה פאר מיר און יענער הייבט עס אויף קען ער שוין נישט זאגען איך האב עס זוכה געווען פאר מיר ווייל ער האט זיכער געטוהן די שליחות פון דעם וואס איז געריטן אויפן בהמה און האט עס זוכה געווען פאר יענעם. זאגט די משנה, אם משנתנה לו אמר אני זכיתי בה תחילה, אויב נאכדעם וואס ער האט שוין איבערגעגעבן די מציאה פאר דעם רייטער האט ער זיך אויסגעדרוקט דו ווייסט איך האב עס גענומען פאר מיר, איך האב אינזין געהאט עס קונה צו זיין פאר מיר, לא אמר כלום האט ער גארנישט געזאגט, ווייל איך זאג אז דער וואס האט עס איבערגענומען פון אים האט עס קונה געווען מיט משיכה, ווילאנג ס'איז געווען אינעם הענט פונעם אויפהייבער איז עס געווען הפקר, און יעצט באלאנגט עס פאר דעם רייטער. משנה ד'. ראה את המציאה, א מענטש האט געזעהן א מציאה ונפל עליה, ער האט געגעבן א פאל אראפ דערויף, ער האט געמיינט ער קען עס אויף דעם אופן קונה זיין, דערווייל קען מען נישט קונה זיין אזוי, ס'דארף זיין א משיכה אדער א הגבהה. ובא אחר והחזיק בה, און א צווייטער קומט און ער איז מחזיק דערין, ער כאפט עס אוועק, און יענער מאכט יא א משיכה צו א הגבהה, איז זה שהחזיק בה זכה בה, דער וואס האט געמאכט די חזקה, דער האט זוכה געווען דערין. און מען רעדט דא אז דאס איז געווען אין רשות הרבים, וואס אין א רשות הרבים איז נישט דא די הלכה אז די ד' אמות פון א מענטש איז קונה פאר אים אלעס וואס עס ליגט אין דעם, יעדע הפקר'דיגע זאך וואס ליגט אין די ד' אמות איז קונה, ביי רשות הרבים האט מען נישט געזאגט די הלכה כדי, ווייל אין א רשות הרבים דרייען זיך אסאך מענטשן, ס'איז נישט זיין רשות, ס'איז נישט געאייגנט פאר אים די ד' אמות, ממילא איז דארטן אפילו מען פאלט אראפ דערויף קען עס נאך א צווייטער אוועק נעמען, טאמער ס'וואלט געווען אין א פריוואטע וועג, דאס הייסט א וועג ווי ס'דרייען זיך נישט קיין רבים, אדער אין א צידי רשות הרבים, דארט איז די ד' אמות פון א מענטש קונה אפילו ער פאלט נישט אראפ דערויף, און קיינער קען עס שוין נישט אוועק נעמען, דאס איז א תקנה וואס די חכמים האבן געמאכט כדי מענטשן זאלן זיך נישט קומען קריגן, האט מען געזאגט אז טאמער א מענטש גייט אריין אין די ד' אמות פון א זאך באלאנגט עס שוין פאר אים. זאגט די משנה, ראה אותן רצין אחר מציאה, א מענטש באמערקט ווי אנדערע מענטשן לויפן נאך א מציאה, און דער מציאה איז אריינגעגאנגען צו אים אין פעלד, און ער שטייט נעבן די פעלד. אחר צבי שבור, למשל ס'איז געווען א הערש מיט א צובראכענע פיס וואס ער קען נישט לויפן, אחר גוזלות שלא פרחו, פייגלעך וואס קענען נאכנישט פליען, אויף א אופן וואס ווען ער גייט אריין אין דעם פעלד קען ער נאך כאפן דעם הערש אדער די פייגלעך, ס'קען נישט אזוי שנעל ארויסגיין. ואמר רופט זיך דער מענטש אן זכתה לי שדי, מיין פעלד זאל זוכה זיין פאר מיינעטוועגן. און תוספות און די רא"ש זאגן טאקע אז ס'איז לאו דווקא, מ'מוז אפילו נישט זאגן, מ'קען קונה זיין אפילו אן זאגן, ווייל א פעלד איז קונה אפילו מ'זאגט גארנישט, נאר די סיבה פארוואס ער זאגט עס דא איז פשוט ער וויל נישט אז די אנדערע מענטשן זאלן אריינגיין, ממילא דרוקט ער זיך אויס מיין פעלד האט שוין קונה געווען פאר מיר, און עטס האטס נישט וואס צו קומען דא. זכתה לו זאגט די משנה זיין פעלד האט אים זוכה געווען, און מען רעדט דא אויף א אופן וואס ער שטייט נעבן די פעלד און ער היט אפ די פעלד, דעמאלטס איז דא א קנין וואס די פעלד איז קונה פאר אים. היה צבי רץ כדרכו, טאמער דאס איז אבער געווען א הערש וואס לויפט געהעריג, או שהיו גוזלות מפריחין, ס'איז געווען פייגלעך וואס קענען געהעריג פליען, ואמר זכתה לי שדי אפילו ער זאגט זיין פעלד זאל אים זוכה זיין לא אמר כלום האט ער גארנישט געזאגט, ווייל די זאך קען דאך ארויסגיין פון זיין פעלד נאך פאר ער קומט אן דערצו, ס'איז בכלל נישט אפגעהיטן דורך אים, און אפילו ער שטייט נעבן די פעלד, ווילאנג ער וועט אריינגיין אינעם פעלד און ער וועט וועלן כאפן דעם הערש אדער די פייגלעך, וועלן זיי שוין לאנג אנטרונען ווערן פון דארטן, ממילא האט עס נישט מיט אים, און ער האט עס נישט קונה געווען. משנה ה'. מציאת בנו ובתו הקטנים, טאמער איינעמ'ס זון אדער טאכטער וואס זענען קטנים, און קטנים איז לאו דווקא נאר אפילו ערוואקסן, ווילאנג זיי עסן ביי זיין טיש הייסן זיי קטנים, און א קטנה אדער א נערה אפילו זיי עסן נישט ביי זיין טיש, האט די תורה געגעבן א רעכט פאר'ן טאטן כל שבח נעורים לאביה, נאר א בוגרת וואס זי איז שוין מער ווייניגער אין איר אייגענע רשות, איז אויב זי איז סמוך על שלחן אביה איז אויך די מציאה אירע פאר איר טאטן. מציאת עבדו ושפחתו הכנענים די זעלבע זאך, אויב זיין עבד אדער זיין שפחה טרעפט עפעס, באלאנגט עס פאר אים, און די זעלבע זאך מציאת אשתו הרי אלו שלו, מען האט געזאגט אז טאמער די פרוי טרעפט עפעס גייט עס פארן בעל הבית, ווייל כדי מען זאל נישט צוקומען צו זיך קריגן, ווייל ער שפייזט דאך איר, און אז זי וועט נעמען דעם מציאה און האלטן פאר זיך וועט ער זיין אויפגערעגט ממילא האט מען געזאגט אז די מציאה וואס א פרוי טרעפט גייט פארן פארן מאן, און פון די עבדים און די שפחות די כנענים, איז דאך פשוט ווייל יעדע זאך וואס זיי האבן באלאנגט דאך פארן בעל הבית. און די זעלבע זאך די קליינע קינדער, ווילאנג זיי עסן ביים טאטנ'ס טיש, קען ער דאך צוקומען צו איבה, ער קען טענה'ן איך שפייז ענק איך האלט ענק אויס, דארפט עטץ אלעס געבן וואס עטץ טרעפטס פאר מיר. זאגט אבער די משנה מציאת בנו ובתו הגדולים ערוואקסענע און ס'איז לאו דווקא ערוואקסענע נאר אויב זיי עסן שוין נישט ביים טאטנ'ס טיש אדער מציאת עבדו ושפחתו העברים א אידישער עבד א אידישע שפחה זיי באלאנגען דאך נישט פארן בעלבאס און די זעלבע זאך מציאת אשתו שגירשה טאמער זיין פרוי נאכדעם וואס ער האט איר געגט האט זי געטראפן א מציאה אף על פי שלא נתן כתובתה אפילו ער האט נאכנישט באצאלט די כתובה ווי די גמרא איז מסביר אז מ'רעדט דא אז ס'איז געווען א אופן וואס איז געווען א ספק'דיגע גירושין למשל ער האט געווארפן א גט ס'איז געווען פונקט אַכט אמות צווישן אים און איר, און ס'איז אַ ספק צי ס'איז אָנגעקומען אין זיינע ד' אמות און דעמאָלט איז זי נישט גע'גט אָדער אין אירע ד' אמות און דעמאָלט איז זי יאָ גע'גט. ווייס מען דאָך נישט צי צי דער גט איז אַ גוטער גט אָדער נישט, איז די הלכה אַז ער מוז איר נאָך אַלץ שפּייזן, ווילאַנג ער געט נישט איבער אַ גוטער גט, דאַרף ער איר אויסהאַלטן און שפּייזן, וואָס דאָס איז אַ חלק פון די דיני פון די כתובה, איז אף על פי שלא נתן כתובתה מיינט אפילו ער האָט נאָך נישט יוצא געווען מיט איר מיט די דיני כתובה, ווייל ער שפּייזט איר נאָך, וואָלט איך געקענט זאָגן, אז די מציאה פון די פרוי דארף גיין פאר אים, אז ער שפייזט איר דארף זי געבן די מציאות פאר אים, זאגט די משנה ניין, הרי אלו שלהן דאס גייט פאר זיי, ווייל די גאנצע טעם פארוואס א מציאה פון א פרוי גייט פארן מאן איז נאר כדי מען זאל זיך נישט קריגן, אבער אז ער האט איר שוין האלב אפגעגט, איז שוין סיי ווי דא א איבה, איז שוין נישטא די חשש, און זי קען זיך האלטן מיט די מציאה. משנה ו, מצא שטרי חוב, טאמער א מענטש האט געטראפן שטרות, ס'שטייט דארטן אז איינער האט געבארגט געלט פונעם צווייטן, אם יש בהן אחריות נכסים, טאמער ס'איז אריינגעשריבן דארט אז די נכסים פונעם לווה זענען משועבד פארן מלווה, לא יחזיר, זאל ער עס נישט צוריקגעבן, אפילו אויב דער לווה זאגט איך ווייס פון דעם שטר, און ס'איז נאכנישט באצאלט געווארן דער שטר, און דו דארפסט עס טאקע צוריקגעבן פארן מלווה, זאל ער עס נישט צוריקגעבן. פארוואס? שבית דין נפרעין מהן, די הלכה איז דאך אז בית דין וועט ארויסבאצאלט ווערן פון דעם לווה פון זיינע קרקעות, אפילו אזעלכע זאכן וואס ער האט פארקויפט פאר א דריטן מענטש שוין, וועלן זיי גיין אוועקכאפן פון יענעם, האב איך מורא געהאט אז דא איז דא א קנוניא, דער מלווה מיט דעם לווה האבן געמאכט דא א שפיל. איך זאג אז באמת האט דער לווה שוין באצאלט פארן מלווה די גאנצע חוב. נאר וואס דען? דער לווה האט געהאט פארקויפט עפעס א פעלד פאר א דריטן מענטש, און ער וויל יעצט צוריק זען א חלק פונעם פעלד, מאכט ער א געשעפט מיטן מלווה, דו וועסט זאגן אז די חוב איז נאכנישט באצאלט געווארן, און בית דין וועט זאגען אז דער מענטש וואס ער האט אפגעקויפט מיין פעלד דארף עס דיר צוריק געבען ווייל ס'איז דאך געווען משועבד פארן חוב, און מען רעדט דא אויף א אופן וואס ער האט נישט געהאט משעבד געווען אלע זיינע נכסים פאר דעם קרקע וואס ער האט פארקויפט פאר דעם דריטן מענטש, ממילא יענער וועט בלייבן אויסגעשפילט וועט בלייבן אן גארנישט, און דער מלווה מיטן לוה וועלן זיך דא צוטיילן מיט דעם קרקע, איז וויבאלד איך האב מורא געהאט פאר אזא קנוניא טאר מען דאס נישט אפגעבן. ביי סתם א שטר האב איך נישט מורא אז ס'איז געווען אזא מין קנוניא, אבער א שטר וואס איז אראפגעפאלן האט ער שוין א שטיקל ריעותא, ווייל איך זאג אז פארוואס איז עס אראפגעפאלן ווייל יענער האט עס שוין נישט אזוי וויכטיג געדארפט מסתמא שוין געווען באצאלט, איז איינמאל א שטר איז אראפגעפאלן האט עס שוין א ריעותא בין איך שוין חושש אויף א קנוניא, און ווילאנג ס'האט אחריות נכסים געט מען עס נישט צוריק. אין בהן אחריות נכסים, זאגט דער תנא קמא דאס איז רבי מאיר, טאמער ס'האט נישט קיין אחריות נכסים אריינגעשריבן אין די שטר אז מ'גייט קענען גובה זיין פון נכסים משעבודים, יחזיר דעמאלטס מעג ער צוריקגעבן, אויב דער לווה איז מודה און ער זאגט אז מ'האט נאכנישט באצאלט דעם חוב, זאל ער עס צוריקגעבן פארן מלווה, שאין בית דין נפרע מהן, בית דין וועט נישט באצאלט ווערן פון דעם לווה, וועט נישט אוועקכאפן. קיין קרקעות וואס ער האט פארקויפט פאר א צווייטן, ממילא איז נישט דא קיין חשש פון קיין קנוניא קען מען עס צוריק געבן דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים, בין כך ובין כך לא יחזיר, סיי ס'שטייט אריין געשריבן אז די נכסים זענען משועבד און סיי ס'שטייט נישט אריין געשריבן, אייביג זענען די נכסים אחריות, ווייל זיי האלטן אחריות טעות סופר הוא, דאס מיינט, א מענטש ווארפט נישט ארויס געלט אומזיסט, אז א מענטש גייט און ער און ער און ער בארגט געלט פאר א צווייטן, האט ער זיכער זיך אויסגענומען אז יענעמ'ס נכסים זענען משועבד, יענעמ'ס קרקעות זענען משועבד און מען גייט עס קענען פון דארטן איינמאנען, איי ס'שטייט נישט אריינגעשריבן אינעם שטר? דער סופר האט פארגעסן, ס'א טעות, אבער יעדע שטר האט מיט זיך א א שעבוד קרקעות, ממילא סיי אזוי און סיי אזוי, טאר מען נישט צוריקגעבן דעם שטר מפני שבית דין נפרע מהן, ווייל די בית דין וועט גיין אוועקכאפן די קרקעות, און ס'קען זיין אז דא די חוב איז שוין לאנג געווען באצאלט, און זיי ווילן דא מאכן א קנוניא ארויסציען די קרקעות פונעם דריטן מענטש וואס ער האט עס אפגעקויפט פונעם לוה. משנה ז'. מצא גיטי נשים ושחרירי עבדים, טאמער א מענטש האט געטראפן אין גאס א גט פון א פרוי, אדער א שטר שחרור פון א עבד אז ער איז באפרייט געווארן, דייתיקי, דאס הייסט דא תהא קא, אזוי דארף עס זיין, דאס מיינט א צוואה פון א מענטש וואס איז נישט געזונט, מתנה, דאס מיינט א מתנה פון א געזונטע מענטש, ושוברים, אדער א שובר, א זאך וואס צוברעכט א שטר, דאס הייסט אזוי ווי א רעסיט וואס דער מלווה האט געשריבן פארן לוה אז דער חוב איז שוין אפגעצאלט, הרי זה לא יחזיר זאל מען עס נישט אפגעבן, שאני אומר ווייל איך זאג כתובים היו עס איז געווען אפגעשריבן, אבער ונמלך עליהם שלא ליתנם, מען האט זיך בארעכנט אז מען גייט עס נישט איבערגעבן, ממילא דארף ער חושש זיין אז ס'איז קיינמאל נישט געשען דא, די גט איז קיינמאל נישט פארגעקומען, די עבד איז קיינמאל נישט משוחרר געווארן, די זעלבע זאך די אלע מתנות און די שוברים, מען טאר עס נישט אפגעבן. משנה ח', מצא איגרות שום, טאמער א מענטש האט געטראפן א שטר וואס דער בית דין האט אפגעשאצט די נכסים פונעם לוה, אז דער מלווה קען עס גיין נעמען, ואיגרות מזון, אדער א צעטל וואס דער בית דין האט אויסגעשטעלט פאר א מענטש וואס ער האט זיך אונטערגענומען צו שפייזן זיין פרוי'ס טאכטער, נאך א פשט, א שטר, אז מען קען פארקויפן די קרקעות פונעם מאן צו שפייזן די פרוי מיט די טעכטער. אדער ער האט געטראפן שטרי חליצה, א שטר אויף א געוויסע פרוי אז זי האט באקומען חליצה, ומיאונים, אדער אויף א פרוי וואס זי האט חתונה געהאט אלס קטנה, און נישט די טאטע האט איר חתונה געמאכט נאר די מאמע מיט די ברידערס וואס דעמאלטס קען זי אייביג זאגן איך דארף נישט דעם מאן און זי גייט ארויס און די בית דין האט אראפגעשריבן א שטר אז זי האט טאקע ממאן געווען אדער ושטרי בירורין דאס מיינט ווען עס איז דא א דין תורה איז איין בעל דין וועהלט זיך אויס איין דיין און דער אנדערע בעל דין וועהלט זיך אויס א צווייטע דיין און די צוויי דיינים וועהלן אויס א דריטן דיין און מען שרייבט אראפ שטרי בירורין אז די האבן זיך אויסגעקליבן די מענטשן וכל מעשה בית דין, דאס קומט מרבה זיין אויכעט א שטר וואס מען שרייבט פארן מלווה אז ער קען אריינגיין און נעמען פון די נכסים פונעם לווה ווען דער לווה איז נישט דאהי, אויב דער לווה איז דאהי דעמאלטס רופט זיך עס איגרת שום, און אויב נישט איז עס א שטרי חלטאתא וואס דאס ווערט נתרבה דורך וכל מעשה בית דין. אויף די אלע מיני שטרות זאגט די משנה הרי זה יחזיר דאס דארף מען יא אפגעבן, וויבאלד ס'האט א אונטערשריפט פונעם בית דין, ס'איז געמאכט געווארן ביים בית דין, קען מען נישט זאגן נמלך עליהם שלא ליתנם, דאס איז דאך אלעס א באשטעטיגטע זאך, די בית דין האט עס מקיים געווען, און די זאכן קען מען יא אפגעבן. זאגט די משנה, ס'איז דא נאך א אופן וואס אויב מען טרעפט שטרות קען מען עס אפגעבן, און מען האט נישט מורא אז מען האט זיך בארעכנט, און מען האט נישט מורא פאר קנוניא, למשל ס'האט געהאט א סימן, צום ביישפיל, מצא בחפיסה, א מענטש האט געטראפן שטרות אין א לעדערנע קליינע בייטל, או בדלוסקמא, ער האט געטראפן אביסל א גרעסערע לעדערנע האלטער, אדער אפילו עס איז נישט געווען אין א לעדערנע האלטער, עס איז אבער געווען א סימן אויף די שטרות אליין, תכריך של שטרות, דאס מיינט צאמגעוויקלטע שטרות, אבער נישט איינס אויפן צווייטן און צאמגעדרייט אלע צוזאמען, נאר יעדע שטר פאר זיך איז געווען צאמגעדרייט, ער האט גענומען איין שטר און צאמגעוויקלט, און ער האט ארומגעוויקלט ארום דעם א צווייטע שטר, און נאכדעם האט ער ארום דעם ארומגעוויקלט א דריטע שטר. או אגודה של שטרות, דאס הייסט אז ער האט יא ארויפגעלייגט איין שטר אויפן צווייטן און עס אינאיינעם צאמגעוויקלט. הרי זה יחזיר, דעמאלס דארף מען עס יא אפגעבן. ווייל איך זאג אז דא נישט דא קיין קנוניא, ווייל קנוניא האבן מיר דאך געשמועסט נאר ווען א שטר פאלט אראפ, דעמאלטס הייסט עס האט באקומען א ריעותא, דעמאלטס געבט מען עס נישט אפ, ווייל איך זאג אז עס איז געווען דא א קנוניא מען האט שוין אמת באמת באצאלט, אבער אויב ס'פאלט אראפ מיט א סימן, דאס הייסט נאכנישט קיין ריעותא, דארף מען עס ווייטער אפגעבן. זאגט די משנה וכמה אגודה של שטרות, וואס הייסט א אגודה? שלושה קשורין זה בזה, דריי שטרות איינס אויפן צווייטן וואס איז צאמגעוויקלט און פארקניפט, דאס הייסט אן אגודה של שטרות, דאס האט א סימן, און מען רופט אויס ווער עס האט עס פארלוירן, און יענער קען עס קומען נעמען, און דער שטר בלייבט א כשר'ע שטר. זאגט די משנה רבי שמעון בן גמליאל אומר, מען קוקט וואס עס שטייט אויף די שטרות, אחד הלווה משלושה, טאמער עס שטייט דארטן אז איין מענטש האט געבארגט געלט פון דריי מענטשן, יחזיר ללווה, געט מען עס צוריק פארן לווה, מען ווייסט אז ער האט פארלוירן די דריי, און אז מען געט עס צוריק פארן לווה מיינט דאך עס צו זאגן אז עס איז שוין באצאלט געווארן מען האט אים שוין צוריק געגעבן די שטרות, און דער ברטנורא שמועסט אויס אז מען מוז דא רעדן אויף א אופן אז די שטרות זענען שוין געווען מקוים ביים בית דין. פארוואס? ווייל אויב נישט קען מען זאגן אז די מענטשן, די מלווים, די דריי מלווים האבן עס געטראגן צום סופר הדיינים אז ער זאל עס מקיים זיין און עס איז אראפגעפאלן פון זיינע הענט. און דאס קען נישט זיין אז עס איז שוין מקויים געווארן און עס איז ווייטער אראפגעפאלן פון זיינע הענט ווייל מען לאזט עס נישט ליגן ביי דעם סופר צו לאנג, גלייך ווען מען איז עס מקיים נעמט מען עס צוריק. ממילא אז עס איז יעצט אראפגעפאלן און עס איז שוין מקויים, ווייס איך אז עס איז אראפגעפאלן פונעם לווה. זאגט די משנה שלושה הלווין מאחד, טאמער די שטרות זענען דריי שטרות פון דריי באזונדערע לווים וואס זיי האבן געבארגט עס פון איין מלווה, יחזיר למלווה, געבט מען עס צוריק פארן מלווה, מען ווייסט אז עס איז פונעם מלווה אראפגעפאלן. שמועסט אויכעט אויס די ברטנורא אז מען רעדט דא אז עס האט געהאט דריי באזונדערע שריפטן, ווייל אויב עס האט געהאט דעם זעלבן שריפט זאג איך אפשר איז עס אראפגעפאלן פונעם סופר, און ביי אזעלכע פעלער ווי עס איז אפשר אראפגעפאלן פונעם סופר, אדער ווי פריער עס איז אראפגעפאלן פונעם סופר הדיינים, וואס איז די הלכה דערפון, רופט מען עס ווייטער אויס מיט א סימן, און ווער ס'זאגט דעם סימן דער באקומט עס. זאגט די משנה, מצא שטר בין שטרותיו, א מענטש טרעפט צווישן זיינע שטרות א שטר, ואינו יודע מה טיבו, ער ווייסט נישט די פשט דערפון, וואס זוכט דער שטר ביי אים, ס'איז נישט זיין שטר, נישט ער איז דער מלווה, נישט ער איז דער לווה, ס'שטייט עפעס אנדערע נעמען, פרעמדע מענטשן, און ער קען זיך נישט דערמאנען צי דער לווה האט אים עס געגעבן צו היטן, צי דער מלווה האט אים עס געגעבן צו היטן, אפשר האבן זיי שוין באצאלט א האלב פון דעם חוב און זיי האבן אים אויפגענומען אלס פארמיטלער אז ער זאל היטן דעם שטר ביז מען וועט אפצאלן די גאנצע, ער געדענקט נישט, יהא מונח עד שיבוא אליהו, דארף עס ליגן ביי אים ביז אליהו הנביא קומט, און ער קען עס נישט צוריקגעבן פאר קיינעם. זאגט די משנה, אם יש עמהן סמפונות, טאמער א מענטש האט צווישן זיינע שטרות געטראפן א שויבער, דאס הייסט א רעסיט אז איין פון די אלע שטרות איז שוין באצאלט, און דאס רופט זיך א סימפון, יעשה מה שבסמפונות, דארף ער טון וואס ס'שטייט אין די סימפונות, און ער דארף יענעם שטר צערייסן, ווייל ס'איז שוין זיכער באצאלט געווארן. איי, לכאורה וואלט דאך דער שויבער נישט געדארפט ליגן ביים מלווה, דער מלווה לאזט שרייבן א שויבער אז עס איז שוין באצאלט געווארן געט ער עס איבער פארן לווה אין די האנט, פאר וואס זוכט עס יעצט ביים מלווה? זאגט די ברטנורא עס מוז זיין אז דער לווה האט אים באגלייבט מיטן שטר, ער האט אים געזאגט איך וועל עס שוין קומען אן אנדערע מאל אויפנעמען און דערווייל האט ער פארגעסן און עס איז געבליבן ליגן ביים מלווה. און ער לייגט אויך צו אז עס מוז זיך רעדן אז דער שטר וואס איז שוין געווען אויף דעם שטר א שובר, איז געליגן צווישן צעריסענע שטרות, דער שטר אליין איז נישט געווען צעריסן, אבער עס איז געליגן צווישן צעריסענע שטרות, און דאס איז אויכעט מער א ראיה אז דאס איז שוין טאקע באצאלט, און אין אזא פאל אז עס איז שוין דא א שובר אויכעט אויף דעם, זאג איך אז דער שטר איז בחזקת באצאלט. זאגט די גמרא אין מסכת בבא מציעא דף כ ט עמוד ב', תני רבנן, השואל ספר תורה מחברו, ווען איינער בארגט א ספר תורה פונעם חבר ער וויל לערנען דערין, הרי זה לא ישאילנו לאחר, טאר ער עס נישט פארבארגן פאר א צווייטן, פותחו וקורא בו, ער מעג עס עפענען און ליינען דערין, ובלבד שלא ילמד בו בתחילה, ער טאר נישט לערנען קיין נייע זאכן, אז מען לערנט א נייע זאך דארף מען זיצן צו לאנג אויפן זעלבן פלאץ, און ס'ווערט אויסגעריבן די ספר תורה, לערן נאר חזר איבער אלטע זאכן. ולא יקרא אחר עמו, א צווייטער מענטש טאר נישט צוזאמען ליינען מיט אים. דער רש"ש זאגט אז ביי בתחילה שטייט ילמד, זאגט ער דאס איז א לשון פון לערנען בעיון, לערנען בעיון דאס טאר מען נישט, אפשר בדרך קריאה בעלמא מעג מען יא, אבער מיט א צווייטן איז אפילו קריאה טאר מען נישט, סתם שטחיות געבן א לערן אפ טאר מען אויך נישט מיט א צווייטן, ווייל אז צוויי מענטשן זיצן אויפן ספר דער שלעפט עס אהער און דער שלעפט עס אהין און ס'קען זיך צערייסן. זאגט די ברייתא וכן די זעלבע הלכה וועט זיין המפקיד ספר תורה אצל חברו, א מענטש האט געגעבן א ספר תורה פארן חבר צו היטן, גוללו כל שנים עשר חודש, איין מאל אין צוועלף חדשים דארף מען דאס אויפוויקלען ס'זאל צוקומען לופט ס'זאל נישט ווערן פארשימלט, פותחו וקורא בו, ער עפנט עס אויף און ער ליינט דערין, אם בשבילו פתחו, טאמער ער האט עס געעפנט פאר זיין אייגענע באנוץ נישט פאר די תועלת פון די ספר תורה אסור, דעמאלטס טאר מען נישט אריינקוקן דערין. סומכוס אומר, בחדש, א נייע ספר תורה וואס קען שנעלער פארשימלט ווערן שלושים יום דארף מען איינמאל אין דרייסיג טעג אויפוויקלען, בישן א עלטערע, שנים עשר חודש איז גענוג איינמאל אין צוועלף חדשים, רבי אליעזר בן יעקב אומר אחד זה ואחד זה סיי א נייע סיי א אלטע, שנים עשר חודש איז גענוג אז מען וויקלט עס אויף איינמאל אין צוועלף חדשים. זאגט די גמרא אמר מר ס'איז געשטאנען אין די ברייתא השואל ספר תורה מחברו הרי זה לא ישאילנו לאחר טאר מען עס נישט פארבארגן פאר א צווייטן מאי איריא ספר תורה נאר א ספר תורה וואס קען זיך שנעל צערייסן טאר מען נישט פארבארגן פאר א צווייטן אפילו כל מילי נמי קיין שום זאך וואס מען בארגט טאר מען נישט ווייטער פארבארגן דאמר רבי שמעון בן לקיש כאן דא אין מסכת גיטין אין א געוויסע משנה שנה רבי האט רבי אונז אויסגעלערנט אז אין השואל רשאי להשאיל, א בארגער טאר נישט פארבארגען, ואין השוכר רשאי להשכיר, א דינגער טאר נישט ווייטער פארדינגען. דארט שטייט אין די משנה אז ווען א מענטש שיקט א גט מיט א שליח אין ארץ ישראל, וואס דארט דארף מען נישט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, קען עס דער שליח איבערגעבן פאר א צווייטן שליח אז ער זאל עס ווייטער שיקן, אויב אבער דער מאן האט געזאגט, ווען דו געסט איר איבער דעם גט זאלסטו איבערנעמען פון איר א געוויסע חפץ און מיר ברענגען, אין אזא פאל טאר ער נישט געבן דעם גט פאר א צווייטן, ווייל דער מענטש וויל נישט אז זיין חפץ זאל ליגן אין די הענט פון א צווייטן, זעהן מיר פון דעם אז אים האט ער געטראסט און א צווייטן נישט, ממילא ווען איינער בארגט עפעס אדער ער פארדינגט עפעס פאר איינעם, טאר ער עס נישט ווייטער אוועקבארגן אדער פארדינגען. זעהן מיר דאך פון דא אז קיין שום זאך טאר מען נישט אזוי טון וואס עפעס נאר א ספר תורה, ענטפערט די גמרא ספר תורה איצטריכא ליה ספר תורה איז א חידוש ווייל מהו דתימא איך וואלט אפשר געקענט זאגען אז ניחא ליה לאיניש דתיעביד מצוה בממוניה ס'זאל געטון ווערן א מצוה מיט זיין געלט אפשר איז ער יא מסכים אז אנדערע זאלן לערנען דערין קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז פאר אים האט ער עס פארבארגט און פאר א צווייטן וויל ער נישט זאל עס נוצן עס איז געשטאנען אין די ברייתא פותחו וקורא בו, ווען איינער בארגט א ספר תורה מעג ער עס עפענען און ליינען דערין, פרעגט די גמרא פשיטא, אוודאי מעג ער, ואלא למאי שייליה מיניה, פארוואס דען, פאר וועלכע אנדערע צוועק האט ער עס געבארגט פון אים אויב נישט צו לערנען דערין? ענטפערט די גמרא סיפא איצטריכא ליה די חידוש איז אין די סיפא ובלבד שלא ילמד בו בתחילה, אפילו ער האט עס געבארגט און ער מעג לערנען דערין אבער א נייע זאך זאל ער נישט לערנען דערין. ס'איז געשטאנען אין די ברייתא וכן המפקיד ספר תורה אצל חברו גוללו כל שנים עשר חודש פותחו וקורא בו, שטעלט זיך די גמרא, וואס הייסט ער עפענט עס און ער ליינט דערין? מאי עבידתיה גביה, וואס זוכט ער ביי די ספר תורה, וואס זוכט די ספר תורה ביי אים, ער האט דאך עס נאר באקומען צו היטן, און ער טאר עס נישט עפענען בכלל. ותו, און נאך א קשיא, ס'שטייט ווייטער אין די ברייתא אם בשבילו פתחו אסור, טאמער ער האט עס געעפנט פאר זיין אייגענע געברויך טאר מען נישט לערנען דערין, הא אמרת פותחו וקורא בו, וואס דען מיינט וואס איז געשטאנען פריער אין די ברייתא אז מען מעג עס יא עפענען און ליינען דערין? ענטפערט די גמרא הכי קאמר פשט איז אזוי, אם כשהוא גוללו, אויב אינמיטן אויפוויקלען די ספר תורה וואס דאס איז דאך פארן צוועק פונעם ספר תורה עס זאל נישט פארשימלט ווערן, פותחו וקורא בו, אזוי אינמיטן מישן גיט ער א עפן אויף און ער ליינט אזוי בדרך אגב מותר דאס מעג מען, אבער אם בשבילו פתחו אסור, עפענען פאר די אייגענע געברויך און נישט פאר די געברויך פונעם ספר תורה דאס טאר מען בכלל נישט. ס'איז געשטאנען אין די ברייתא סומכוס אומר בחדש א נייע ספר תורה שלושים יום דארף מען איינמאל אין דרייסיג טעג אויפוויקלען, בישן א עלטערע ספר תורה שנים עשר חודש איז גענוג איינמאל אין צוועלף חדשים, ר' לעזער בן יעקב אומר אחד זה ואחד זה שנים עשר חודש, שטעלט זיך די גמרא ר' לעזער בן יעקב היינו תנא קמא, דער תנא קמא האט דאך שוין געזאגט, גוללו כל שנים עשר חודש, און ער מאכט נישט קיין חילוק פון א אלטע און א נייע, וואס קומט ר' לעזער בן יעקב צולייגן? ענטפערט די גמרא אלא אימא זאג אנדערש, ר' אליעזר בן יעקב אומר אחד זה ואחד זה שלושים יום, ר' אליעזר בן יעקב האלט סיי א נייע ספר תורה סיי א אלטע ספר תורה דארף מען אויפוויקלען איינמאל אין דרייסיג טעג. ס'איז געשטאנען אין די ברייתא אבל לא ילמד בו בתחילה, מען טאר נישט לערנען קיין פרישע זאך אין די ספר תורה ולא יקרא אחר עמו און א צווייטע מענטש זאל אויכעט נישט מיטליינען מיט אים, ורמינהו כ'וועל דיך פרעגן א סתירה, לא יקרא פרשה וישנה, מען טאר טאקע נישט לייענען איין פרשה און עס איבערלייענען נאכאמאל, מען לערנט צופיל מאל אויף די זעלבע פלאץ ווערט עס אויסגעריבן, ולא יקרא בו פרשה ויתרגם, מען זאל אויכעט נישט לערנען איין פרשה און דאס מתרגם זיין, אויכעט מען האלט זיך צו לאנג אויף אויף איין פלאץ, ולא יפתח בו יותר משלושה דפין, מען זאל נישט אויפעפענען מער ווי דריי גליונות, ולא יקראו בו שלושה בני אדם בכרך אחד, דריי מענטשן אויף אמאל זאלן נישט לערנען דערין, זעהן מיר דאך פון דעם הא שנים קורין, צוויי מענטשן אינאיינעם מעגן יא, און פריער איז געשטאנען אז צוויי טארן נישט, אמר אביי לא קשיא כאן בענין אחד אויב מען לערנט די זעלבע זאך צוויי מענטשן זאגט רש"י זאלן נישט לערנען די זעלבע זאך ווייל יעדער איינער שלעפט עס צו זיך יעדער איינער וויל בעסער קענען אריינקוקן עס קען ווערן צוריסן כאן בשני ענינים אויב מען לערנט צוויי אנדערע זאכן האלט מען עס אויפגעמישט אביסל ברייטער איינער קוקט אויף די רעכטע זייט איינער קוקט אויף די לינקע זייט און מען שלעפט נישט ממילא מעג מען יא צוויי מענטשן אבער נאר דריי טארן נישט אזוי לערנט רש"י, דער רמב"ם לערנט פארקערט, בענין אחד אויב ביידע מענטשן לערנען אויף די זעלבע פלאץ דעמאלטס מעג מען, און אויב זיי לערנען צוויי אנדערע פלעצער וועט יעדער שלעפן צו זיך און דעמאלטס קען זיך עס צורייסן. זאגט דער זוהר הקדוש, תא חזי, אליהו אמר, נאכדעם וואס דער בן הצרפתית איז געשטארבן, וואס זי האט דאך אים געהאט אויסגעהאלטן און געשפייזט, האט זיך אליהו אויסגעדרוקט הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, פארוואס האט דער אייבערשטער שלעכטס געטון פאר די אלמנה וואס איך האב ביי איר געוואוינט? בגין דקודשא בריך הוא אמר ליה לאליהו, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אליהו, הנה צוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך, איך האב פארגעברייט און באפוילן א פרוי אן אלמנה, זי גייט דיך שפייזן. וכל מאן דזן ומפרנס למאן דאיצטריך ליה, ווער ס'טוט שפייזן א מענטש וואס ס'פעלט אים אויס, וכל שכן ביומא דכפנא, כל שכן אין א הונגער צייט, הא אתאחד באילנא דחיי, ווערט דאך דער מענטש צוגעבינדן אינעם עץ החיים, וגרים ליה חיים, ס'גורם לעבן פאר דעם מענטש אליין ולבנוי און פאר זיינע קינדער, והא אוקימנא. איז והשתא אליהו אמר, האט דאך אליהו געהאט א שטארקע טענה, כל מאן דקיים נפשא בעלמא, דער וואס טוט אונטערהאלטן א נפש אויף די וועלט, זכה ליה חיים, ווערט דאך זוכה מיט לעבן, וזכה לאתאחדא באילנא דחיי, ווערט אנגעכאפט אינעם עץ החיים, והשתא שלטא אילנא דמותא סטרא דרע על האלמנה דאנת פקדת למיזן לי, און יעצט האט שולט געווען די אילן פון מוות, די שלעכטע זייט האט שולט געווען אויף די אלמנה וואס דו האסט באפוילן אז זי זאל מיך שפייזן, וויאזוי קען דאס זיין? בגין כך האט ער זיך אויסגעדרוקט הרעות. ואי תימא אויב וועסטו זאגן, דרע לא אתעביד לבר נש מעם קודשא בריך הוא, ס'איז נישט דא אזא זאך אז פונעם אייבערשטן זאל קומען א שלעכטע זאך פאר מענטשן, וויאזוי קען מען זיך אויסדרוקן הרעות?

אבער וכיוון דנטירא דקודשא בריך הוא אתעבר מניה, טאמער די אייבערשטער נעמט אראפ די שמירה, בגין דאתדבק ברע ווייל דער מענטש האט זיך באהאפטן מיטן שלעכטס, כדין ההוא רע, די שלעכטע זייט, כיוון דחמא וויבאלד ער זעהט דלית עמיה נטירו ס'איז נישט דא קיין שמירה מיט דעם מענטש, כדין שליט עליה, קען ער יא געוועלטיגן אויפן מענטש ואתא לשיצאה ליה ער קען אים פארניכטן, וכדין אתיהיב ליה רשו ס'איז געגעבן געווארן א רעכט פאר דעם שלעכטן זייט ונטל נשמתיה און ער נעמט אוועק די נשמה, ממילא, פונעם אייבערשטן קומט טאקע נישט קיין שלעכטס, אבער אז דער אייבערשטער נעמט אוועק די שמירה, קען דער צד הרע קומען שולט זיין, און דאס איז די פשט הרעות, דו האסט געגעבן א רעכט און א געלעגנהייט פאר די צד הרע שולט צו זיין. משה אמר למה הרעותה, משה רבינו האט זיך אויך אויסגעדרוקט למה הרעותה, מיינט אויך נישט אז דער אייבערשטער האט חלילה שלעכט געטון, נאר דאתיהיב ליה רשו לסטרא דרע, דער אייבערשטער האט געלאזט, און געגעבן א רעכט, מיט דעם וואס ער האט אוועקגענומען זיין שמירה, האט ער צוגעלאזט אז די סטרא דרע זאל קומען למשלט עלייהו דישראל למהוי בשעבודא דיליה די אידן זאלן משועבד זיין צו זיי, דבר אחר למה הרעותה, דחמא משה רבינו האט געזען כמה מנהון דהוו מתין, אידן זענען אוועקגעשטארבן, ואתמסרו זענען איבערגעגעבן געווארן בסטרא דרע אינעם זייט פון דעם שלעכטס, האט ער געפרעגט למה הרעותה פארוואס האסטו איבערגעגעבן כלל ישראל אין די הענט פון דעם שלעכטס? תא חזי קום און זע בשעתא דטוב אתער, דאיהו ימינא, ווען ס'ווערט נתעורר די גוטע זייט, די רעכטע זייט איז כל חידו, אלע פריידן, כל טיבו, אלע גוטס, וכל ברכאן און אלע ברכות משתכחין געפינען זיך, וכולא בחשאי איהו, און אלעס איז אבער מיט א שטילקייט כמה דאוקמוה דאמרינן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בחשאי. דער ברוך שם כבוד מלכותו זאגט מען מיט א שטילקייט, ורזא דא און דער סוד איז בגין דאיהו כדין יחודא כדקא חזי, דעמאלטס איז דא דער ריכטיגער יחוד. זאגט דער רמב ם אין הלכות תשובה פרק ב', איזוהי תשובה גמורה, וואס הייסט א אמת'ע תשובה, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ס'איז אים אונטערגעקומען צו די הענט די זאך וואס ער האט איינמאל עובר געווען שוין, ואפשר בידו לעשותו, ס'איז מעגליך פאר אים יעצט אויך דורכצופאלן, ופירש אבער ער שיידט זיך אפ ולא עשה און ער טוט עס נישט מפני התשובה ווייל ער האט תשובה געטון. לא מיראה נישט ווייל ער האט מורא פון א מענטש, ולא מכשלון כח נישט ווייל ער איז אפגעשוואכט, כיצד, הרי שבא על אשה בעבירה, האט מזנה געווען אמאל, ולאחר זמן נתייחד עמה, און שפעטער איז ער צוגעקומען און ער איז געווען ביחוד מיט איר, והוא עומד באהבתו בה, עס איז נאך אלץ דא די זעלבע אהבה ובכח גופו ער האט נאך די זעלבע קראפט, ובמדינה שעבר בה עס איז אין די זעלבע לאנד אלעס די זעלבע געזעצן, ופירש און דאך האט ער זיך אפגעשיידט ולא עבר. זהו בעל תשובה גמורה, דאס איז א בעל תשובה גמורה הוא ששלמה אמר וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, אפילו ווען דו ביסט נאך יונג דו האסט נאך די כוחות, אז זאלסטו אבער תשובה טון און זיך צוריק האלטן פון עבירות. זאגט דער רמב ם, ואם לא שב אלא בימי זקנותו טאמער א מענטש טוט נאר תשובה אויף דער עלטער, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, ער האט שוין נישט די מעגליכקייטן צו טון די עבירות ווי אמאל, אף על פי שאינה תשובה מעולה ס'איז נישט די בעסטע תשובה, מועלת היא לו ס'העלפט אבער פאר דעם מענטש ובעל תשובה הוא, ער הייסט נאך אלץ א בעל תשובה. אפילו עבר כל ימיו, אפילו א מענטש איז א גאנץ לעבן געווען נעבעך א בעל עבירה ועשה תשובה ביום מיתתו אינעם טאג פונעם שטארבן האט ער תשובה געטון ומת בתשובתו ער איז געשטארבן דורך תשובה, כל עוונותיו נמחלים מען האט אים מוחל געווען אלע עבירות שנאמר, דו זאלסט תשובה טון עד אשר לא תחשך השמש, ביז דער זון גייט נישט אונטער, והאור און די ליכטיגקייט והירח און די לבנה והכוכבים און די שטערנס, ושבו העבים אחר הגשם עס וועט זיך צוריק קערן די וואלקענעס נאכן רעגן, שהוא יום המיתה דאס אלעס גייט ארויף אויפן יום המיתה, מכלל פון דעם פסוק זעהט מען, שאם זכר בוראו טאמער האט ער געדענקט זיין באשעפער ושב און ער האט תשובה געטון קודם שימות פארן שטארבן אפילו די לעצטע מינוט, נסלח לו עס איז אים אלעס פארצייהט געווארן. זאגט דער רמב ם ומה היא התשובה, וואס איז דאס תשובה? הוא שיעזב החוטא חטאו, דער חוטא זאל איבערלאזן דעם עבירה, ויסירו ממחשבתו ער זאל עס אפטון פון זיין געדאנק, ויגמור בלבו ער זאל באשליסן ביי זיך אין הארץ שלא יעשהו עוד אז ער גייט עס מער נישט טון, שנאמר, יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל השם וירחמהו, וכן יתנחם על שעבר ער זאל חרטה האבן אויפן עבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי. ויעיד עליו יודע תעלומות, ער זאל מעיד זיין אויף זיך דעם אייבערשטן וואס ער ווייסט אלע פארהוילענישן, אז דער אייבערשטער אליינס זאל קענען מעיד זיין אז אויף דעם מאמענט פון תשובה שלא ישוב לזה החטא לעולם איז ער אזוי פעסט דערביי אז ער האט באשלאסן ביי זיך אז ער גייט זיך מער נישט צוריקקערן צו דעם שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, די אידן האבן געזאגט, אונז גייען מיר מער נישט זאגן אויף א זאך וואס אונז האבן אליין געמאכט אז דאס איז א אפגאט, און ס'שטייט פארדעם אין די פסוק קחו עמכם דברים ושובו אל ה', אז מען זאל נעמען ווערטער און זאגן פארן אייבערשטן דו זאלסט עדות זאגן אויף אונז אז אונז גייען מיר עס מער נישט טון, ווייל דער לחם משנה שטעלט זיך מ'קען דא טייטשן ויעיד עליו יודע תעלומות, ממש בפועל אז דער אייבערשטער זאל טאקע עדות זאגן, אבער דאס איז א שווערע זאך צו זאגן, ווייל הן בקדושיו לא יאמין, דער אייבערשטער קען נישט מעיד זיין אויף א מענטש, אויך עס פאלט אוועק דאך די בחירה, טאמער דער אייבערשטער זאל מעיד זיין אויף א מענטש ער וועט מער נישט זינדיגן וועט דער מענטש מער נישט האבן קיין בחירה, נאר די פשט איז אז דער מענטש ביי זיך דארף זיין אזוי פעסט בשעת תשובה אז ער זאל זיין גרייט צו זאגן פארן אייבערשטן דו קענסט זיין דער עדות אז יעצט אויפן מינוט בין איך גרייט אפצולאזן די זאך אויף אייביג.

הרי מנודה מן השמים ומפי האמוראים, איז ער דאך מנודה סיי פונעם אייבערשטן וואס דער אייבערשטער האט אים פיינט, און סיי פון די אמוראים וואס האבן געזאגט בשמתא, בכעס כתיב אלוהי מסכה לא תעשה לך, דהכועס ווער ס'איז אויפגערעגט איז כעובד עבודה זרה, וכל מיני גיהנום שולטין בו, ואסור להתחבר עם הכעסן, מ'טאר זיך נישט באהעפטן מיט א כעסן,

ראה מה גרמה שנאת יוסף לאחיו, קוק וואס די ברודער'ס שנאה צו יוסף האט גורם געווען, ועל שנאת חינם צוליב די עבירה פון שנאת חינם וואס איז געווען ביי די צייטן פון בית שני אנו בגלות הארוך הזה מכל הגליות, די גלות וואס איז לענגער ווי אלע אנדערע גלות'ן שהיו וואס זענען געווען בסיבת עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים בבית ראשון, און דארטן איז מען נאך זיבעציג יאר אויסגעלייזט געווארן, און וועגן שנאת חינם זעמער שוין כמעט צוויי טויזנט יאר אין דעם יעצטיגן גלות, וכשם ש'ואהבת לרעך כמוך' איז כולל קיום כל התורה, כך השנאה איז להיפך דאס איז לעבור על כל התורה. שטייט א פסוק, לב חורש מחשבות עבים, א הארץ וואס טוט טראכטן שלעכטע מחשבות וויאזוי מ'קען שלעכטס טון איז שנוא מהשם, כדכתיב ווי ס'שטייט אין משלי קאפיטל ו' שש הנה שנא השם און איינע פון די זאכן איז א לב חורש מחשבות און. ואמרו רבותינו ז"ל, הרהורי עבירה, אז א מענטש טראכט פון עבירות קשים מעבירה, דאס איז ערגער ווי די עבירה אליין. וכתב ר' אברהם בן עזרא, דמטמא הנשמה הטהורה, מיט די שלעכטע מחשבות טוט מען מטמא זיין די ריינע נשמה. והיא הכנה אל העבירה, די שלעכטע מחשבה איז א הכנה צו די עבירה אליין, כחרישה אל הזריעה, אזוי ווי אקערן איז א הכנה צום זייען, און פאר דעם ווערט עס אנגערופן לב חורש, ווייל דאס אקערט. ואף על פי שלא יחשב לעשות, אפילו א מענטש טראכט סתם אין די וועלט אריין שלעכטע מחשבות, נישט ווייל ער וויל עס טון, אבער המחשבה וההרהור שבליבו של ציור מציאות העבירה, דאס אז ער משל'ט זיך אויס אין הארץ די מציאות פון די עבירה, דאס איז אליין פוגם ומרחיק האדם מבוראו ס'דערווייטערט די מענטש פונעם באשעפער, ועל זה הזהיר, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. והרי המהרהר, ווען איינער טראכט שלעכטע מחשבות דומה איז ער גלייך למי שנכנס במקום מטונף, א מענטש גייט אריין אין א שמוציג פלאץ, און מטנף כל בגדיו ער פארשמירט זיך אלע זיינע קליידער, הלא יבוש להכנס לפני המלך, דער מענטש וועט זיך שעמען אריינצוקומען פארן קעניג, און אז א מענטש איז פארשמירט מיט די מחשבות, דארף ער זיך שעמען צו שטיין פארן אייבערשטן, ועל זה נאמר, אויף אזא מין זאך שטייט, רחצו, וואשטס ענק אפ, הזכו, לויטערטס ענק אויס, וואשטס ענק אפ, רייניגטס ענק אפ. ענדיגט ער צו דער חיד"א, השם יטהרנו, דער אייבערשטער זאל אונז רייניגן, ויזכנו לעשות רצונו, ער זאל אונז געבן די זכיה צו טון זיין ווילן.